לעילוי נשמת התמים אורי ניסן עליו השלום בן יבדל לחיים טובים הרב מנחם מענדל שיחי' גור אריה ליום היארצייט שלו י ד אדר. ב' חלקים משיחת פורים תשמ ג. דעם נס פון פורים האט דאך געהאט אן אנטייל סיי מרדכי און סיי אסתר, איז אמת טאקע כתבוני לדורות אז זאל געשריבן ווערן א מגילה, האט דאס אסתר געמאנט און אסתר געפועלט און דורך געפירט, האט זיך לכל הפחות געקאנט די מגילה הייסן מגילת אסתר ומרדכי. בדוגמא ווי מען זאגט אין דער מגילה עצמה למלכי מדי ופרס, צוויי צוויי נעמען, צוויי משתתפים, און דא זעט מען אז די מגילה ווערט אנגערופן מער ניט ווי אסתר אליין, וואס דער שם פון דער מגילה איז אויכעט ניט נאר מנהג ישראל תורה הוא, נאר דאס איז דער מנהג וואס ווערט געבראכט בכ- שוין אין שס. ניט אַ מינהג אין דורות אַחרונים, װאָס ס'איז אויכעט תורה היא. דאָס איז דער נעמען, דער נאָמען פֿון דער מגילה, װערט געבראַכט בכמה מקומות אין תורה שבעל-פּה, שוין אין גמרא, און אָט דאָ אין שס, און אָט דאָרטן װערט דאָס אָנגערופֿן בשם מגילת אסתּר. וויבאלד אז תורת אמת רופט עס אזוי אן, איז פארשטאנדיג אז דאס גיט ארויס דעם תוכן און דעם ענין פון דער מגילה, אז אף על פי וואס איז געווען מרדכי היהודי, און נאך מערער, אלץ וואס אסתר האט געטאן, דערציילט ער אין מגילת אסתר עצמה, אז אלץ אשר יאמר לה מרדכי איז אט דאס האט זי געטאן. אבער אף על פי כן האט זי טאקע געפרעגט ביי מרדכי מיט כל הפרטים כמסופר במגילה און אין מדרשי חזל אויף דער מגילה, ס'איז אבער נקראת על שמה בתורת אמת, דערפאר וואס המעשה הוא העיקר און דער מעשה האט זי דורך געפירט, וואס דאס ווערט א חלק פון תורה, וואס התורה היא נצחית. אז דאס ווערט א הוראה נצחית בכל דור ודור, און די הוראה ווערט אפגעפרישט און פארשטארקט מיט א נייעם חיות אז ס'קומט ימי הפורים און מ'לייענט די מגילת אסתר פונדאסניי, און מ'איז מכריז אז מ'גייט ליינען מגילת אסתר מיט אלע פרטים וואס זענען מדגיש עניינה של אסתר, דערמאנט דאס יעדער אידישע פרוי און טאכטער וועגן די תפקיד און אחריות וואס ליגט אויף איר, אז דארף זיין, ס'מוז זיין את מאמר מרדכי אסתר עושה, אלץ וואס זי טוט דארף זי א קוק טון וואס עס שטייט אין שלחן ערוך, וואס מרדכי בדורו איז געווען כמשה בדורו, ווי ער זאגט אין מדרש, און ער איז געווען. דער חבר הסנהדרין וואס האט אנגעוויזן יעדער איד און אלע אידן ווי אזוי מען דארף זיך פירן און דארף דאך זיין אין אן אופן אז אסתר עושה צי זי פארשטייט יא צי ניט בשעת ס'קומט למעשה הערט זי וואס מרדכי זאגט און צום אלעם ערשטן טוט זי אזוי און דערנאך בשעת ס'קומט די צייט פרעגט זי ביי מרדכי וואס איז דער טעם און זאגט אים א טעם אפשר אנדערש וכו' ווי מען געפינט עס אין דער מגילה עצמה, על אחת כמה וכמה אין מדרשי חזל, בנוגע אבער לעשיה און ניט עשיה לאחרי ההבנה והשגה, נאר לעשיה גלייך ווי זי דערוויסט זיך וועגן מיימר מוצ ח איז גלייך אסתר עושה. וויסן דארף זי אבער וויסן אז די אחריות ליגט אויף דעם, אויף די, אויף וועלכס אבער זי דארף דאס דורכפירן בפועל. וואס דאס איז כאמור די שייכות מיוחדת מיט זמן הפורים, וואס דא איז נאך מער מדגיש אז ס'איז א זיכערע זאך אז ס'איז דא א מרדכי, און ס'איז א זיכערע זאך אז אלץ וואס אסתר טוט, טוט זי דערפאר וואס דאס איז מאמר מרדכי אסתר עושה ס'איז גאר ניטא אן אנדער זאך וואס זי טוט ביחד עם זה אבער אז ס'קומט למעשה קען זי זיך ניט פארלאזען אויף אן אנדערען אפילו ניט אויפן מאן פונקט אזוי ווי אסתר מ'האט געדארפט רעדען מיט אחשורוש האט מרדכי ניט געקאנט גיין רעדען מיט אחשורוש ער וואלט ניט אויפגעטאן אין ענין יוצא מידי פשוטו. האט מרדכי אליין געזאגט אסתרן, אז לעת כזאת הגעת למלכות, דו ביסט באשאפן געווארן און ביסט געווארן א מלכה ביי מלכי מדי ופרס, כדי אז דו זאלסט דורכפירן אט די זאך. איי ס'איז דאך דא א סנהדרין, און ס'איז דא דער מרדכי, און אסתר אז זי דארף עפעס טון פרעגט זי ביי מרדכי, אז זי דארף גיין צו אחשורוש פרעגט זי ווייטער ביי מרדכי.

און ס'דארף זיין א הויז אויף וועלכע דער אייבישטער זאגט ושכנתי בתוכם, טאקע ועשו לי מקדש, אז מען מאכט א מקדש, און אין גלות זייענדיג מאכט מען א מקדש מעט, א בית הכנסת אדער א בית המדרש, ווייל דארטן האלט מען די ספר תורה, און דארטן לייענט מען די מגילה ברוב עם, און דארטן לייענט מען בתורה. אדער דער אמת'ער ושכנתי איז בתוכם בתוך כל אחד ואחת, אין די הארץ פון יעדער איד, א מאן אדער א פרוי, א קליין אדער גרויס, מנער ועד זקן, טף ונשים, וואס אט א די פרטים און די הדגשה, אז אף על פי וואס ס'דא מרדכי ואסתר,

וואס דערפון איז פארשטאנדיג איר זכות, דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג איר אחריות, וכמדובר יפה שעה אחת קודם, דאס איז נישט א זאך אז מען קען דאס אפלייגן אויף סוף פון זמן לימודים וכיוצא בזה, ווארום מען ווייסט נישט וואס מארגן אינדערפרי וועט ער הערן אין דעם בית ספר וואס מען לאזט אהין צו נישט אריין דעם אייבערשטן. אויף וויפיל דאס איז ביכולתו פון א מענטשן אויף נישט אריין לאזן דעם אייבערשטן אז ער מלא כל הארץ כבודו אז דאס קען קיינער נישט מונע זיין, בנוגע אבער צו דעם גילוי הקדוש ברוך הוא אין אן אופן אז דאס זאל פועל זיין אז אוזן בני בן אדם זאל דאס דערהערן, איז אויף דערויף האט מען א מענטשן אפגעגעבן בחירה ווי מען זעט עס בפועל. און אָטאָ דעמאָלט, כאָמור, ווי מע זאָגט בנוגע צו דעם צו דעם דור שיצא ממצרים, וואָס דאָס איז געווען דער לעצטער דור פון גלות מצרים און דער ערשטער דור וואָס איז געווען גאולת מצרים, זאָגט מען, אַז בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור יצאו אבותינו ממצרים. ניט נאָר יצאו הנשים והילדים והבנים והבנות, נאָר אבותינו זיינען אַרויס ממצרים בזכות פון נשים צדקניות, און ווי מפרש אין אַנדערע מדרשים, אין וואָס איז באַשטאַנען זייער עיקר זכות, וואָס זיי האָבן אויפגעשטעלט, מקיים געווען די מצוה פון פרו ורבו, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד. וויסענדיג אז ס'איז דא פרעה און ס'איז דא גלות און ס'איז דא גזירת פרעה, איז ביי עמרם'ן געווען א קא סלקא דעתא, וואס דערפאר האט ער אוועק געשיקט יוכבד'ן, איז געקומען צו גיין א אידישע מיידעלע און האט איהם געזאגט היתכן גזירתך קשה מגזירת פרעה. וואס זי האט מקיים געווען כיבוד אב ואם דאס איז נאך געווען ביי אברהם'ען לגבי תרח, על אחת כמה וכמה ביי מרים לגבי עמרם, האט זי זיכער דאס געזאגט מיט אלע באווארענישן של כבוד, און וואס אבער באשטאנען זיי זאגן אז וואס איז א אידן נוגע גזירת פרעה, אים דארף זיין נוגע גזירת הקדוש ברוך הוא. און אז דער אייבישטער זאגט פארט פרו ורבו, דארף א אידישע טאכטער זען אז זאל זיין פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, זעקס תוארים איינס נאכן צווייטן. און דאס איז מטיל אימתה ופחד אויף פרעה, מיטן גאנצן מצרים, און ער הייבט זיך אן שושקען,

צבאות א ריבוי קינדער זענען זיי געווען דערמיט צופרידן, און ס'איז געווען די דאגת הפרנסה האט דער אייבישטער גענומען דאס אויף זיך, און ס'האט נישט געפעלט די קינדער, ס'איז געווען פארקערט, ויאכילהו מחלב חיטה און מצור דבש אשביעך, שטייט אין מדרש אז דאס איז געווען אין גלות מצרים, ויאכילהו משמן מחלמיש צור. דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, אז דער אייבערשטער האט דעמאלט אליין פארנומען זיך מיט האדעווען די קינדער, און האט אויפגעשטעלט צבאות השם, און אט דעמאלט איז כל בני ישראל זענען ארויס על צבאותם פון גלות מצרים, וכאמור כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, דאס איז נישט נאר א סיפור יפה וואס איז געווען למפרע, מיט טויזנטער יארן צוריק, דאס איז א הוראה בימינו אלו, כמוזכר לעיל וכמה פעמים בארוכה, אז דער אריזל זאגט אז אין לעצטן דור פון גלות, פון עקבתא דמשיחא, וועלן דעמאלט זיין בגלגול די נשי נשים צדקניות פון דעם דור שיצא ממצרים, און דעמאלט וועט מען ארויס מיט זיי און מיט די צבאות השם וואס זיי וועלן אויפשטעלן, לקבל פני משיח צדקנו וביד רמה ובשמחה ובטוב לבב ובמהרה בימינו ממש לחיים.